נאכאמאל וירא אליו ה', שוין די זעלבע זאך וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פאר, ס'איז שוין די דריטע מאל באמת וואס עס שטייט וירא ה' אל אברם, און ס'איז משמע אז דאס איז געווען טאקע נאך די ברית מילה, ווייל אינצווישן שטייט אז אברהם אבינו האט זיך גע'מל'עט, אבער מבחינת התוכן, מבחינת וואס ס'שטייט אין די מראה, איז בעצם אין א געוויסע זין קודם וואס זאגט ער נאך וואס ער גייט זאגן פריער, און די עיקר חילוק וואס מ'קען טראכטן וואס ער איז מחדש דא, דאס הייסט וואס די אייבערשטער באווייזט זיך, און וויאזוי ער באווייזט זיך, מ'זעהן א סעקונדע, אבער למעשה וואס ער זאגט אים צו, כעת חיה לשרה בן, און דאס איז ממש וואס ער האט געזאגט פריער, אז אין כעת חיה וועט וועט שרה האבן א קינד. למועד הזה לשנה האחרת. די עיקר חידוש, די עיקר זאך וואס מען האט אויפגעטון דא, מען קען זאגן, אז די פריערדיגע התגלות איז געווען אין בית מדרש, ס'איז געווען וואו ס'איז וואו ס'איז נאר געווען, ווי וירא ה' אל אברהם, יעצט איז עס געווען א נייע זאך, יעצט איז שוין געווען ביי אים אינדערהיים, און וואס טוט מען אויף אז עס איז געווען ביי אים אינדערהיים, אזוי ווי מען זאגט ער זאגט קלאר פאר אברהם אבינו איה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל ושרה שומעת דא איז שוין געווען א הבטחה וואס שרה האט שוין געהערט ביז יעצט עפעס האט אברהם אבינו פארציילט פאר שרה ער האט געמאכט א ברית מילה מסתמא האט ער פארציילט פאר יעדע איינער פארוואס ער מאכט ברית מילה אז ס'איז דא א נייע ברית מיט די אייבערשטע אבער זי האט נישט געהערט דא האט שרה אליינס געהערט פון די מלאך אדער פון די אייבערשטע אז ס'איז געווען א הבטחה אז זי גייט האבן קינדער און אז דא איז דא א זאך אזוי ווי אברהם ויצחק אויך שרה צחקה און אויף שרה זאגט עפעס די אייבערשטער, פארוואס לאכט זי, ס'קען זיין, ס'איז נישט פשטות משמע דאס איז געווען א חטא, פשטות איז מער משמע דאס איז א חלק פון די מעשה, אזוי ווי מיר האבן גערעדט דא חלק פון די גאנצע זאך וואס מ'וויל דא אראפלייגן, דאס איז די ערשטע מאל לכאורה וואס איז געשען אזא זאך, ווייל ביז יעצט האט מען נישט געזען, די אייבערשטער האט גערעדט פאר נח, די אייבערשטער האט גערעדט פאר אדם, די אייבערשטער האט גערעדט פאר קין, מ'זעט נישט קיינמאל די אייבערשטער זאגן איך גיי טון א זאך וואס איז א פלא, די ווארט היפלא מה' דבר איז די ערשטע מאל אין תורה וואס שטייט די ווארט פלא, אדער וואס אונז רופן א נס, ס'הייסט ס'גייט זיין אנדערש ווי די עקספעקטעישן, אנדערש ווי דו וואלסט געמיינט, אונז האט נישט געטראפן ביז יעצט קיינער זאל זיין אזא זאך, אלעס איז געווען דו וואלסט זיך פארגעשטעלט ס'גייט זיין, אדער האסט געוויסט אז ס'קען אזוי זיין, דא הייבט זיך אן א נייע זאך און מ'דארף משכנע זיין מענטשן אז היפלא מהשם דבר, דאס איז נישט קיין קלייניקייט, דאס איז אויפרייסן די גאנצע וועג פון קוקן אויף די וועלט. יעצט נאר מ'זאל פארשטיין פשוט פשט וויאזוי צו ליינען די פרשה, ס'דא אין דעם אסאך אין די מפרשים, אבער פשוט היוצא מן הפשטנים איז אזוי, אז די וירא אליו ה' דאס איז די כלל פון די גאנצע פרשה, דאס איז די תיאור פון וויאזוי די אייבערשטער האט זיך באוויזן, און אברהם אבינו האט געזען דריי אנשים, און למעשה וואס עס שטעלט זיך אויס פשטות איז, איינער פון די אנשים איז געווען גאט, אייבערשטער כאילו האט זיך באוויזן קודם בצורת אדם אזוי ווי מען זעט אסאך מאל, שפעטער האט ער שוין פארשטאנען אז עס איז א גאט, די אנדערע צוויי איז געווען מלאכים, דאס זענען די צוויי מלאכים וואס מען זעט ויבואו שני המלאכים שפעטער סדומה, עס הייסט קודם איז דא די אייבערשטער און אברהם אבינו רעדט צו אים נאר אדוני אם נא מצאתי חן, טאקע א מחלוקת איז עס קודש אדער חול אבער בפשט איז עס קודש. און די אייבערשטער איז דער וואס צו זאגט צו אוודאי שוב אליך כעת חיה קען מען נישט צוזאגן נאר די אייבערשטער זאגט צו און שרה הערט אויס און אזוי ווייטער און אזוי ויאמר ה' אל אברם מען זעט קלאר אז דאס איז שוין די אייבערשטער דא שטייט שוין קלאר אז דאס איז הוי'ה אזוי איז די סדר הפסוקים אסאך מאל און די סדר העולם איז באמת אזוי אז מען זעט נישט ער רעדט מיט ער מיינט קודם אז ער רעדט מיט א מענטש ביז כאפט ער אה יעצט אין די פסוק איז די נערעטאר איז אונז מגלה ויאמר הוי'ה דאס איז געווען גאט וואס האט גערעדט נאכדעם כאילו אז מען טראכט ווייטער ויקומו משם האנשים דאס איז נישט אלע דריי מענטשן צוויי פון זיי, און דער אייבערשטער איז געבליבן כאילו מיט אברהם, דאס איז דער פשט פון דער סדר הדברים פון דער גאנצער מעשה, קודם האט אברהם אבינו געזען דריי מענטשן, ער האט זיי אריינגענומען, געגעבן הכנסת אורחים, דאס איז ממש גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, דאס הייסט פון די אורחים איז טאקע געווארן התגלות התגלות השכינה, על פי פשט איז עס משונה'דיג שארף, און שפעטער האט זיך כאילו צעטיילט, די צוויי מלאכים זענען געגאנגען סדום, זענען געווען טאקע מלאכים, דאס הייסט שליחים, דא וועט מען שוין זען נאכאמאל מלאכים, הגר איז געווען די ערשטע וואס האט גערעדט פון א מלאך, דא שוין נאכאמאל א מלאך, האט עפעס א שייכות, און. דער אייבערשטער האט אייבערשט אויף זיין ווען געבליבן האט גערעדט מיט אים און און זיך מתווכח געווען יעצט צווייטע האלב פון די פרק טרעפן אונז טאקע די מופלא'דיגע זאך און עס אויך א חידוש אין די בריאה והוי'ה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה און אברהם גייט דאך זיין גוי גדול דא טרעפט מען א נייע פשט אין גוי גדול א גוי גדול איז נישט טייטש סתם ער גייט זיין די מערסטע מוצלח ער איז דאך אחראי ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצוה ושמרו דרך הוי'ה לעשות צדקה ומשפט לעשות צדקה ומשפט איז טייטש און זיי גייען מייצג זיין צדקה ומשפט וואס דאס איז צדק און משפט מכון כסאך זיי גייען עס מייצג זיין אויף די וועלט ממילא די אייבערשטער טוט עפעס וואס טוט די אייבערשטער ער טוט א געוויסע צדקה און משפט זעקת סדום ועמורה זעקה איז די טייטש קובלנה אזוי טייטשט די חזל טייטשט די תרגום מיין איך טייטשט די די מענטש קומט אין בית דין און ער צועק ויצעק דאס איז די ערשטע טענה וואס א מענטש שרייט צו א בית דין כאילו הייסט צעקה אין תנך און דער אייבערשטער זאגט איך האב באקומען א קאמפלעינט צעקת סדום קאמפלעינט פון סדום ווער האט קאמפלעינט די ארעמעלייט די וואס מען האט זיי גערוידעפט דארט די ח ט מען די וואס מען האט זיי בא'עוול'ט, די שרייען, און ער קומט מאכן סדר, און אויב די אברהם אבינו, גייט ושמרו דרך השם, כאילו ער גייט מייצג זיין גאט'ס צדק און משפט אויף די וועלט, דארף ער דאך זיין פארט פון דעם, און אברהם אבינו גלייך זאגט טאקע, אה, אויב דו ביסט צדקה און משפט, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, דארפסט דאך טאקע זען אז ס'זאל זיין ריכטיג, אויב ס'זאל זיין איין צדיק, אויב ס'זאל זיין פופציג צדיקים, פינף און פערציג, און די גאנצע סדר וועט זיך דארפן מתל זיין צו דעם, איז דאס טרעפט מען, און ס'האט נישט געלונגען די תפילה, און ואברהם שב למקומו.